בעזרת השם יתברך מסכת נזיר דף ז, מ'הייבט אן דף ז עמוד א' ביי די משנה אויבן, זאגט די הייליגע משנה, אמר הריני נזיר אחת גדולה, א מענטש וואס זאגט הריני נזיר אחת גדולה, פשט ער נעמט זיך אונטער נזירות אחת גדולה, אויף א לאנגע תקופה, אדער ער זאגט הריני נזיר אחת קטנה, אויף א קורצע תקופה, אדער ער זאגט אפילו מכאן ועד סוף העולם, ער זאגט הריני נזיר מכאן ועד סוף העולם, ווי לאנג ס'געדויערט צו גיין פון איין זייט וועלט צום צווייטן, וואס דאס איז א תקופה פון פינף הונדערט יאר. איז ביי די אלע ציורים נזיר שלושים יום איז ער סך הכל א נזיר אויף דרײַסיק טאג פארוואס איז ווי תוס' איז מסביר מ'עט זעהן אין די גמרא ווייל מ'טייטשט אין זיינע ווערטער אז ער האט אוודאי געמיינט צו זאגן הריני נזיר ער נעמט זיך אונטער נזירות פון דרײַסיק טאג נאר ער לייגט נאר צו אחת גדולה אז די נזירות איז זייער זייער שווער פאר מיך אזוי ווי א לאנגע תקופה אדער אחת קטנה ס'איז גרינג פאר מיך אזוי ווי א קורצע תקופה אדער מכאן ועד סוף העולם ס'איז אזוי מין שווער פאר מיך אזוי ווי איינער וואס גייט פון איין זייט וועלט צום צווייטן אזוי מין אזוי לאנג איז עס פאר מיר אבער ס'מיינט נישט צו זאגן אז ער נעמט זיך דא אונטער א לאנגע נזירות אדער א קורצע נזירות, נאר די נזירות איז דרייסיג טאג. זאגט די הייליגע גמרא, אמאי, והא מכאן ועד סוף העולם קאמר, פשט ווי נישט ווי א מענטש זאגט הריני נזיר מכאן ועד סוף העולם, און אזוי ווי מ'האט געשמועסט מכאן ועד סוף העולם מיינט ווי לאנג ס'געדויערט צו גיין פון איין זייט וועלט צום צווייטן ארום די וועלט, וואס דאס איז פינף הונדערט יאר, און פארוואס זאל מען נישט זאגן אז ער איז א נזיר פינף הונדערט יאר? ענטפערט די גמרא, דאס וואס מ'האט אויסגערעדט אין די משנה, הכי קאמר, ווייל דער מענטש האט אוודאי געמיינט צו זאגן אריכא לי הדא מילתא כמכאן ועד סוף העולם, אז די תקופת נזירות פון דרייסיג טאג איז אזוי מין שווער פאר מיך, אזוי ווי מכאן ועד סוף העולם אזוי ווי פינף הונדערט יאר, אבער ער האט נישט געמיינט צו זאגן באמת אז א נזירות זאל זיין פינף הונדערט יאר, ווייל טאמער וואלט דאס געמיינט וואלט ער געדארפט זאגן ער נעמט זיך אונטער א נזירות פון פינף הונדערט יאר. פרעגט די גמרא תנן א קשיא פון א משנה אין די קומענדיגע בלאט, מען וועט זען קומענדיגע בלאט, אז טאמער א מענטש זאגט הריני נזיר מכאן עד מקום פלוני, ער נעמט זיך אונטער נזירות מכאן ועד מקום פלוני, ווי לאנג ס'געדויערט צו גיין פון דא ביז יענע און יענע פלאץ, איז שאצט מען אפ ווי לאנג טאקע ס'נעמט צו גיין פון דא ביז יענע פלאץ, אומדין כמה ימים מכאן ועד מקום פלוני, איז אזוי, פחות משלושים יום, נזיר שלושים יום, פשט ווייניגער ווי דרייסיג טאג איז דאך נישט דא אזא זאך א נזירות ווייניגער פון דרייסיג טאג, איז טאמער די וועג געדויערט לאמיר זאגן פופצן טאג, זאגט מען ער איז א נזיר פאר דרייסיג טאג, ווייל ס'איז נישט דא אזא זאך זיין א נזיר פאר פופצן. אבער ואם לאו, נזיר כמנין הימים. טאמער לאמיר זאגן די וועג נעמט פופציג טאג אדער זעכציג טאג, זאגט מען אז ער איז א נזיר פאר פופציג טאג אדער פאר זעכציג טאג ווייל אזוי האט ער געזאגט. פרעגט די גמרא, ואימא הכא נמי, אריכא לי הא מילתא כמכאן ועד מקום פלוני, פארוואס זאגט מען אזוי? פארוואס זאל מען נישט זאגן אזוי ווי מען זאגט ביי אונזער משנה, אז דאס וואס ער האט געזאגט הריני נזיר מכאן עד מקום פלוני, מיינט צו זאגן אז ס'איז אזוי מין שווער פאר מיך מכאן עד מקום פלוני, אבער נישט באמת אז מען זאל ציילן וויפיל טעג ס'האט געדויערט צו גיין מכאן ועד מקום פלוני, ענטפערט די גמרא, אמר רבא שהחזיק בדרך, פשט יענע משנה רעדט זיך אז ער איז שוין אונטערוועגנס, און אז ער איז שוין אונטערוועגנס פון דא ביז מקום פלוני און ער זאגט אזא לשון, דארט זאגט מען אוודאי האט ער געמיינט אז ער וויל זיך אונטערנעמען נזירות, אויף אזויפיל טעג וויפיל די וועג נעמט, ווייל ווי תוס' איז מסביר, ווייל היות עס איז אונטערוועגנס, אמאליגע צייטן גיין אונטערוועגנס איז געווען א גרויסע סכנה, איז ער האט געוואלט א שטיקל שמירה אויפן וועג, האט ער זיך אונטערגענומען נזירות אויף די גאנצע וועג, און ממילא דארט איז מסתבר צו זאגן אז ער האט דאס געמיינט אז די נזירות זאל געדויערן אזוי לאנג ווי די וועג נעמט, מה שאין כן ביי אונז אין די משנה, וואס מען רעדט נישט פון א מענטש וואס גייט אונטערוועגנס, איז אז ער זאגט הריני נזיר מכאן ועד סוף העולם, זאגט מען אז אוודאי האט ער געמיינט אריכא לי הא מילתא כמכאן ועד סוף העולם, און ער איז סך הכל א נזיר אויף דרייסיג טאג, פרעגט אבער די גמרא, וליהוי כל פרסה ופרסה, פארוואס ווען א מענטש זאגט הריני נזיר מכאן ועד סוף העולם, זאגט מען אריכא לי הא מילתא, כמכאן ועד סוף העולם, פארוואס זאל מען נישט ציילן וויפיל פרסאות ס'דא אויפן וועלט, און לויט וויפיל פרסאות ס'דא אויפן וועלט אזוי פיל מאל העט ער דארפן זיין נזיר, וואס פשט פון די קשיא, פשט איז מ'העט שוין זעהן אז קומענדיגע בלאט שטייט אויך אין משנה אז טאמער איינער זאגט הריני נזיר כעפר הארץ וכשער ראשי כחול הים ער נעמט זיך אונטער נזירות אזוי פיל וויפיל האר ער האט אין קאפ אדער וויפיל זאמד ס'איז דא ביים וואסער אדער וויפיל שטויב ס'איז דא אויפן ערד איז מ'קען דאך נישט ציילן די וואסער די שטויב די אלע זאכן אבער פשט ער נעמט זיך דא אונטער אסאך נזירות'ן איז זיין דין אזוי שטייט דארט אין די משנה אז ער דארף אנהייבן ציילן אזויפיל נזירות'ן וויפיל האר ער האט אויפן קאפ, יעצט אונז ווייסט מען נישט וויפעל האר ס'איז אבער ס'איז אסאך מער וויפעל ער קען לעבן, און ממילא לאמיר זאגן ער האט צען טויזענט האר אויפן קאפ, ער דארף יעצט אנהייבן צען טויזענט נזירות'ן, איז מאכט ער א נזירות אין דרייסיג טאג, ער ברענגט קרבנות, נאך א נזירות, אזוי נאך א נזירות נאך א נזירות נאך א נזירות, ביז ער ענדיגט זיין לעבן, איז פרעגט די גמרא פארוואס זאל מען נישט זאגן די זעלבע זאך ביי אונז אין משנה, אז ווען א מענטש זאגט הריני נזיר מכאן ועד סוף העולם, זאל מען ציילן וויפיל פרסאות ס'איז דא אז מען גייט ארום די וועלט, און לויט וויפיל פרסאות ס'איז דא, וואס דאס איז אוודאי טויזענטער פרסאות, איז אזויפיל מאל זאל ער דארפן זיין נזיר, פשט אז ער זאל דארפן זיין נזיר יעדע חודש ביזן סוף פון זיין לעבן. ענטפערט די גמרא, אמר רב פפא, אז די משנה רעדט זיך טאקע באתרא דלא מני פרסי, אין א שטאט וואס מען ציילט נישט קיין פרסאות, איז קענסט נישט יעצט נעמען די וועג וויפיל ס'געדויערט צו גיין ארום די וועלט און עס צוטיילן אויף פרסאות ווייל אין די פלאץ ווי דער מענטש נעמט זיך אונטער נזירות ווייסט מען ניטאמאל וואס א פרסה איז און ממילא איז דאס נישט שווער. איי פרעגט די גמרא וליהוי כל אוונא ואוונא פשט לאז אפ פרסאות פיין מען ווייסט נישט וואס ס'מיינט פרסאות כאפ אן עפעס אנדערש לאמיר זאגן א אוונא אוונא דאס איז א פלאץ א סטאנציע ווי מען נעכטיגט איבער צייל וויפיל אזעלכע סטאנציעס ס'איז דא אונטערוועגנס אז א מענטש גייט ארום די וועלט און דאס וועט זיין די מספר און אזויפיל נזירות'ן וועט ער זיך דארפן פירן וואס דאס איז אוודאי טויזענטער און טויזענטער, פשט ער וועט זיך דארפן פירן טויזענטער מאל נזירות ביז ער וועט ענדיגן זיין לעבן, ביז סוף זיין לעבן יעדן חודש וועט ער דארפן זיין א נזיר, און די גמרא ברענגט נאך א ראיה מי לא תנן, האמיר דען נישט געלערנט אין א משנה, מיר זעהן אין די משנה קומענדיגע בלאט, אז ווען א מענטש זאגט הריני נזיר כעפר הארץ וכשער ראשי כחול הים, הרי זה נזיר עולם ומגלח אחד לשלושים יום, האמיר דאך געזעהן דעם דין אין יענע משנה אז טאמער א מענטש זאגט הריני נזיר כעפר הארץ, דארף ער ציילן נזירות'ן פון דרייסיג טעג ביז די סוף פון זיין לעבן, איז זאל זיין די זעלבע זאך, ווען א מענטש זאגט הריני נזיר מכאן ועד סוף העולם, ענטפערט די גמרא ניין, ס'דא א גרויסע חילוק, כל מילתא דאית ביה קיצותא לא קתני, פשט ס'דא א חילוק צווישן א זאך וואס האט א קצבה, און א זאך וואס האט נישט קיין קצבה, א זאך וואס האט א מספר, און א זאך וואס האט נישט א מספר, פשט אזוי, ווען א מענטש זאגט הריני נזיר מכאן ועד סוף העולם, האט עס א קצבה, ס'האט א מספר, אונז ווייסן ווי לאנג ס'געדויערט צו גיין ארום די וועלט, אונז ווייס מיר וויפיל סטאנציעס ס'דא אויפן וועג, אונז ווייס מיר וויפיל טעג ס'נעמט, אונז ווייס מיר אלעס. ס'האט א נאמבער ס'האט א מספר און ממילא היות ס'האט א מספר איז טאמער דאס מיר וועלן זאגן אז דער מענטש האט זיך געוואלט אונטערנעמען אזויפיל נזירות'ן וויפיל סטאנציעס ס'איז דא ארום די וועלט איז פארוואס האסטו נישט געזאגט די מספר פארוואס האסטו געזאגט הריני נזיר מכאן ועד סוף העולם איז א ראיה אז ער האט נישט געוואלט דא זיך פירן מיט טויזנט נזירות'ן נאר ער האט געוואלט איין לאנגע נזירות פון יעצט ביז סוף פון זיין לעבן, און דערפאר ווען א מענטש זאגט טאקע הריני נזיר מכאן ועד סוף העולם, איז ער א נזיר איין לאנגע נזירות ביז סוף פון זיין לעבן. איי ביי אונזער משנה האט מען געזען נישט אזוי, ביי אונזער משנה האט מען געזען אז א נזיר נאר פאר דרייסיג טאג, איז די תוס' מסביר אז די סיבה איז ווייל ביי אונזער משנה רעדט זיך ער האט געזאגט הריני נזיר מכאן ועד סוף העולם, וואס האט ער געדארפט זאגן מכאן. פארוואס האט ער נישט געזאגט הריני נזיר עד סוף העולם איז אז ער זאגט מכאן איז דא איז מסתבר צו זאגן אז ער האט געמיינט צו זאגן הריני נזיר איך וויל זיין א נזיר פון דרײַסיק טאג און ס'איז אזוי שווער פאר מיך מכאן ועד סוף העולם אבער אין הכי נמי טאמער ער וואלט נישט געזאגט מכאן ער וואלט נאר געזאגט הריני נזיר עד סוף העולם וואלט איך געזאגט ער דארף זיך פירן בנזירות איין לאנגע נזירות ביז די טאג וואס ער שטארבט אבער דאס איז אלס ביי א זאך וואס האט א מספר ביי א זאך וואס האט א קצבה מה שאין כן ווען א מענטש זאגט הריני נזיר כעפר הארץ אדער כשער ראשי כחול הים וואס דאס האט נישט קיין קצבה אונז ווייסט מיר נישט וויפיל האר ער האט אויפן קאפ אונז ווייסט מיר נישט וויפיל שטויב ס'איז דא אונז ווייסט מיר נישט וויפיל זאמד ס'איז דא איז דא קענסטו נישט האבן קיין טענות אויף די מענטש פארוואס האסטו נישט געזאגט א מספר ער ווייסט נישט א מספר איז דא זאגט מען אז אוודאי האט ער געוואלט א גאנצע פאק נזירות'ן ביז די טאג וואס ער שטארבט און טאקע פאר דעם איז די דין אז ער דארף זיך פירן יעדע חודש בנזירות ביז די טאג וואס ער שטארבט ברענגט די גמרא יעצט א ראיה פון א ברייתא וואס מען זעהט אויך די נקודה אז ס'דא א חילוק צווישן א זאך מיט א קצבה און א זאך אן א קצבה, יעצט ס'איז נישט ממש א דירעקטן ראיה צו וואס אונז שמועס מיר דא אזוי ווי תוס' שמועסט אויס, אבער ס'איז א ראיה צו דעם מושג אז מען זעהט א חילוק צווישן א זאך מיט א קצבה און א זאך אן א קצבה, ווייל שטייט אין א ברייתא והתניא, הריני נזיר כל ימי חיי, הריני נזיר עולם, טאמער א מענטש זאגט הריני נזיר כל ימי חיי און נעמט זיך אונטער נזירות, ווי לאנג ער לעבט אדער נזיר עולם. איז דאס א זאך וואס האט נישט קיין קצבה, א מענטש ווייסט נישט ווי לאנג ער וועט לעבן. יעצט, אונז האבן יעצט געשמועסט אז ווען א מענטש זאגט הריני נזיר כעפר הארץ איז דאס א זאך אן א קצבה ממילא דארף ער זיך פירן א גאנצע פאק נזירות און יעדן דרײַסיק טאג איז ער א נייער נזיר. אבער דא איז נישט אזוי ווען א מענטש זאגט הריני נזיר עולם אפילו טאקע עס האט נישט קיין קצבה, האבן מיר דאך געשמועסט אז א נזיר עולם האט שפעציעלע דינים ווען א מענטש זאגט אזא לשון מ'לערנט עס ארויס פון אבשלום, איז ער איז טאקע א נזיר ביז זיין לעצטן טאג ער איז א נזיר עולם, אבער א נזיר עולם האט שפעציעלע דינים טאקע, ער מעג מיקל בתער זיין, ער מעג זיך שערן די האר פון צייט צו צייט, די דינים וואס מען האט געזען. אבער וואס איז טאמער זאגט די ברייתא, וואס איז טאמער ער האט נישט געזאגט דער לשון, ער האט נישט געזאגט א לשון אן א קצבה הריני נזיר עולם, נאר האט געגעבן א קצבה, ער האט געזאגט אפילו מאה שנה, אפילו אלף שנים, ער האט געזאגט הונדערט יאר ער וויל זיין א נזיר אויף טויזענט יאר, דא אין זה נזיר עולם אלא נזיר לעולם, דא זאגט מען אז דא א חילוק צווישן א נזיר מיט א קצבה און א נזיר אן א קצבה, דא זאגט מען אז היות ער האט געגעבן א קצבה ער האט געזאגט א מספר ער האט געזאגט הונדערט יאר ער האט געזאגט טויזענט יאר זאגט מען נישט אז ער איז א נזיר עולם און ער מעג מיקל בתער זיין אזוי ווי אבשלום ניין היות עס איז דא א קצבה זאגט מען ס'איז איין לאנגע נזירות ביז זיין לעצטן טאג און ער האט נישט א דין פון א נזיר עולם און ער טאר זיך נישט שערן זיין האר אזוי ווי א נזיר עולם מעג, איז זע מיר אז ס'דא א חילוק צווישן א נזירות מיט א קצבה און א נזירות אן א קצבה, קומט אויס למעשה עמיר מסכם זיין די אלע ציורים וואס מ'האט געזען ביז יעצט, אז טאמער א מענטש זאגט הריני נזיר מכאן ועד סוף העולם, האמיר געזען אין די משנה, סך הכל א נזיר דרייסיג טאג, און דאס ער האט צוגעלייגט מכאן ועד סוף העולם, איז פשוט ער האט געוואלט דא זיך אויסדרוקן אריכא לי הדא מילתא כמכאן ועד סוף העולם. ווייטער ווען א מענטש זאגט נישט מכאן ועד סוף העולם, ער זאגט נאר הריני נזיר עד סוף העולם, זאגט מען אז היות וואס ס'איז דא דא א קצבה אונז ווייס מיר ווי לאנג ס'נעמט ארומצוגיין די וועלט, אונז ווייס מיר וויפיל סטאנציעס ס'דא אונטערוועגנס, זאגט מען אז דער איד איז א נזיר ביז צו זיין לעצטן טאג מיט איין גרויסע לאנגע נזירות, און ער האט אפילו נישט קיין דין פון א נזיר עולם, פשט ער טאר אפילו נישט מיקל בתער זיין, נאר ער איז א נזיר פאר פינף הונדערט יאר, איך ווייס ער גייט נישט לעבן פינף הונדערט יאר, אבער ער איז א נזיר ביז צו זיין לעצטן טאג, איין לאנגע נזירות. ווייטער ווען איינער זאגט הריני נזיר כעפר הארץ כשער ראשי כחול הים, היות עס האט נישט קיין קצבה, זאגט מען אז אוודאי האט ער געמיינט א גאנצע פאק נזירות'ן, פשט יעדן דרייסיג טאג איז ער א נזיר ביז צו זיין לעצטן טאג. ווייטער איינער וואס זאגט הריני נזיר עולם, הריני נזיר כל ימי חיי, דא איז דא א ספעציעלע דין פון א נזיר עולם, היות עס האט נישט קיין קצבה און היות עס איז דא א ספעציעלע דין פון א נזיר עולם און דא דארף ער זיך פירן נזירות ביז צו זיין לעצטן טאג אבער ער האט די קולא אז ער מעג מיקל בתער זיין טאמער די האר ווערט שווער מעג ער דאס שערן אזוי ווי מען זעט ביי אבשלום אזוי ענטפערט די גמרא דאס איז די חילוק צווישן איינער וואס זאגט הריני נזיר עד סוף העולם און איינער וואס זאגט הריני נזיר כעפר הארץ דאס האט א קצבה דאס נישט רבא אמר רבא ענטפערט אן אנדערע תירוץ זאגט עס דא אן אנדערע חילוק שאני שערות הואיל ומובדלות זו מזו, פשט האר, ערד, עפר הארץ, חול הים, דאס אלס אפגעטיילטע זאכן, יעדע האר איז א האר באזונדער, איז דארט זאגט מען טאקע אז ער דארף זיך פירן מיט איינגעטיילטע נזירות און יעדע חודש א נייע נזירות, מה שאין כן ווען איינער זאגט הריני נזיר עד סוף העולם, דא זאגט מען ער דארף זיך פירן מיט איין לאנגע נזירות ביז די טאג וואס ער שטארבט, איי פרעגט די גמרא, פארוואס זאגסטו האר איז אפגעטיילט, זאמד איז אפגעטיילט? טעג זענען אויך אפגעטיילט, גבי יומי נמי הא כתיב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, זעהן מיר יעדן טאג איז באזונדער, זאגט די גמרא ניין, התם לאו דמפסיקי מהדדי, מאי קאמר, יממא ולילה חד יומא לעולם לא מפסיקי מהדדי, פשט דאס וואס שטייט ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, מיינט נישט צו זאגן אז יעדן טאג איז אפגעטיילט פונעם נעקסטן טאג, ניין, ס'איז איין לאנגע המשך, מ'קוקט נישט אן טעג ווי באזונדערע זאכן, נאר דער פסוק מיינט צו זאגן אז כלפי די טאג אליין, ווען הייבט זיך אן די טאג ווען ענדיגט זיך די טאג, איז די טאג הייבט זיך אן מיט די נאכט, און שפעטער קומט די טאג, אזוי ווי די אידישע טעג אז קודם קומט די נאכט נאכדעם די טאג, דאס איז א נפקא מינה פאר שבת און פאר ימים טובים, אבער ס'איז נישט פשט אז ס'איז אפגעטיילטע זאכן אזוי ווי האר, אזוי ווי זאמד, אזוי ווי ערד, און ממילא אז א מענטש זאגט הריני נזיר עד סוף העולם, איז ער א נזיר ביז צו זיין לעצטן טאג און מען צוטיילט עס נישט לויט וויפיל טעג ס'איז דא פון יעצט עד סוף העולם. רבא אמר רבא ענטפערט אן אנדערע תירוץ אויף די גאנצע סוגיא פשט די גאנצע סוגיא האט זיך אנגעהויבן מיט א קשיא אז פארוואס שטייט ביי אונזער משנה אז ווען א מענטש זאגט הריני נזיר מכאן ועד סוף העולם איז ער א נזיר נאר דרייסיג טעג פארוואס זאל מען נישט זאגן ער איז א נזיר ביז צו זיין לעצטן טאג האט די גמרא געענטפערט ווייל מען טייטשט אריכא לי הדא מילתא כמכאן ועד סוף העולם אויף דעם ענפערט רבא אן אנדערע תירוץ, זאגט רבא למה לך אקשויי כולי האי וואס פרעגסטו אזויפיל קשיות, שאני התם דקתני הריני נזיר אחת, פשט זאגט רבא, קוק אריין אין די משנה, די משנה זאגט אז ווען איינער זאגט הריני נזיר אחת גדולה, הריני נזיר אחת קטנה, אפילו מכאן ועד סוף העולם איז ער א נזיר דרייסיג טאג, זאגט רבא די אחת וואס שטייט ביי אחת גדולה און אחת קטנה גייט אויך ארויף אויף מכאן ועד סוף עולם, פשט ס'רעדט זיך ווען א מענטש זאגט הריני נזיר אחת מכאן ועד סוף העולם. זאגט רבא היות ער האט געזאגט הריני נזיר אחת מכאן ועד סוף העולם, אחת איז טייטש ער וויל איין נזירות פון דרייסיג טאג, איז פאר דעם טייטשט מען זיינע ווערטער אז מכאן ועד סוף העולם איז סך הכל א פירוש ווי שווער ס'איז פאר אים, אבער קענסט נישט א קשיא פרעגן אז לכאורה מכאן ועד סוף העולם איז משמע ביז די לעצטע טאג פון זיין לעבן, ווייל ס'רעדט זיך בציור וואס ער האט געזאגט אחת. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, טאמער איינער זאגט הריני נזיר ויום אחד, אדער טאמער איינער זאגט הריני נזיר ושעה אחת, אדער טאמער איינער זאגט הריני נזיר אחת ומחצה, איך וויל זיין איינס מיט א האלב נזיר, איז די דין איז הרי זה נזיר שתיים, אז ער דארף זיך פירן צוויי מאל בנזירות דרייסיג טאג, און נאך דרייסיג טאג פארוואס? ווייל אזוי ווי מ'האט געזען איז נישט דא אזא זאך א נזירות ווייניגער פון דרייסיג טאג, און ממילא ווען איינער זאגט הריני נזיר ויום אחד זאגט מען ביסט א נזיר דרייסיג טאג, ויום אחד קענסט נישט זיין א נזיר איין טאג, דארף מען צולייגן נאך א נזירות, פארדעם דארף זיך פירן צוויי נזירות'ן, און די זעלבע זאך הריני נזיר שעה אחת, איז די זעלבע זאך הריני נזיר אחת ומחצה, פרעגט די גמרא, למה לי למיתני כל הני, פארוואס האט די משנה געדארפט זאגן דריי ציורים וואס איז נישט גענוג גוט געווען, מיטן ערשטן ציור, ענטפערט די גמרא צריכי, ווייל דאי תנא הריני נזיר ויום אחד, טאמער די משנה וואלט נאר געזאגט די ערשטע ציור פון הריני נזיר ויום אחד וואלט איך געזאגט, הכא הוא דאמרינן אין נזירות ליום אחד, אמטו להכי קמני תרתין, פשט היות ס'איז טאקע נישט דא אזא זאך נזירות פון איין טאג, איז מוז מען צולייגן א צווייטע נזירות, אבל הריני נזיר ושעה אחת, לימני שלושים ואחד יום, פשט אבער ווען איינער זאגט הריני נזיר ושעה אחת, דא וואלט איך אפשר געזאגט אז ער איז נישט צוויי מאל א נזיר, נאר ער איז א נזיר איין און דרייסיג טאג, און ווי די ראשונים זענען מסביר, ווייל ווי מען וועט שוין זען אין קומענדיגע משנה, אז ס'איז נישט דא אזא זאך נזירות ווייניגער ווי א טאג, פשט, ס'איז נישט דא אזא זאך א מענטש איז א נזיר א האלבע טאג, א פערטל טאג, א מענטש קען נישט זאגן איך וויל זיין א נזיר איין און דרייסיג מיט א האלב טעג, נישט דא אזא זאך, און ממילא גאנץ גוט ווען א מענטש זאגט הריני נזיר ויום אחד, ער האט אנגעכאפט א טאג, זאגט מען נישט דא אזא זאך א טאג, א טאג מיינט מינימום א חודש. אבער ווען איינער זאגט הריני נזיר ושעה אחת, היות וואס שעה אחת איז אינגאנצן נישט די שפראך פון נזירות, נישט דא אזא זאך נזירות פון א שעה, איז אפשר זאל איך זאגן אז דער שעה אחת ער האט געמיינט דא צו זאגן אז ער האט געוואלט דא מוסיף זיין א טאג, אנשטאטס נזירות פון דרייסיג טאג, וויל ער נזירות פון איין און דרייסיג טאג. קא משמע לן, דאס איז די חידוש אין משנה אז ס'איז נישט אזוי אז ווען א מענטש זאגט הריני נזיר ושעה אחת, איז פשט, קודם כל הריני נזיר ביסט איין מאל א נזיר, חוץ דעם לייגסטו צו שעה אחת נישט דא אזא זאך א שעה, א גאנצע נייע נזירות ביסט צוויי מאל א נזיר, פאר דעם האט מען געדארפט די ערשטע צוויי ציורים, ווייטער ואי תנא שעה אחת, טאמער עס וואלט נאר געשטאנען דעם צווייטן ציור, וואלט איך געזאגט, משום דלא נחית לדווקא, פשט היות וואס דער מענטש האט נישט מדקדק געווען אין זיינע ווערטער, וואס מיינט דאס שעה אחת, האט מען דאך געשמועסט ביי נזירות איז נישט דא אזאך שעות פון נזירות, די מינימום פון נזירות איז א טאג, מען קען זיין נזיר איין און דרייסיג טעג, צוויי און דרייסיג טעג, דרײַ, נישט דא אזאך מען איז א נזיר די איין און דרייסיג מיט א האלב טאג. איז היות וואס ער האט נישט מדקדק געווען אין זיינע ווערטער, פשט דער מענטש איז אן עם הארץ ווייסט נישט וואס ער רעדט, איז ער האט צוגעלייגט דא א איבעריגע שעה, וואס טו איך מיט דעם? נעמט מען די איבעריגע שעה און מען מאכט פון דעם א גאנצע נייע נזירות. אבל אחת ומחצה, אבער ווען א מענטש זאגט איך נעם זיך אונטער איינס מיט א האלב נזירות'ן, דנחית לדווקא, ער האט יא מדקדק געווען אין זיינע ווערטער, ער רעדט שוין דא ווי א תלמיד חכם, ס'איז דא אזא זאך א מענטש זאל זיין א נזיר פֿינף און פֿערציק טעג, דרײַסיק מיט נאך פֿופֿצן, איז אימא לא לימני תרתי, אפשר דא זאל מען נישט ציילן צוויי נזירות'ן, נאר מען זאל זאגן ער איז א נזיר פאר פֿינף און פֿערציק טעג, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון די משנה, ניין, אז כולהו נזיר שתים אז דער מענטש דארף זיך פירן צוויי גאנצע מאל בנזירות, פארוואס? ווייל היות ער האט געזאגט הריני נזיר ויום אחד הריני נזיר ושעה אחת הריני נזיר אחת ומחצה, איז ברגע ער האט געזאגט הריני נזיר איז דאס איין נזירות, יעצט וואס ער לייגט צו איז שוין א גאנצע צווייטע נייע נזירות, זאגט יעצט די משנה ווייטער, וואס איז טאמער איינער זאגט הריני נזיר שלושים יום ושעה אחת, ער זאגט נישט הריני נזיר ושעה אחת, ער זאגט הריני נזיר שלושים יום ושעה אחת, איז דא נזיר שלושים ואחד יום שאין נזירות לשעות, דא זאגט מען נישט ס'איז צוויי באזונדערע נזירות'ן, ווייל ער האט נישט געזאגט הריני נזיר ושעה אחת, ער האט געזאגט הריני נזיר שלושים יום ושעה אחת, איך וויל זיין א נזיר פאר דרייסיג טעג מיט א שעה, איז היות עס איז נישטא אזאך דרייסיג טעג מיט א שעה, זאגט מען ער איז א נזיר פאר איין און דרייסיג טעג, יעצט אז מען זעט אז א מענטש וואס זאגט הריני נזיר שלושים יום ושעה אחת איז ער א נזיר פאר איין און דרייסיג טעג, קען מען אליין מדייק זיין פון די משנה, אז וואס איז טאמער איינער זאגט קלאר, איך בין א נזיר איין און דרייסיג טעג, איז אוודאי איז ער א נזיר איין און דרייסיג טעג, און ממילא זאגט די גמרא אמר רב לא שנו אלא דאמר שלושים ואחד יום, פשט יא, ווען איינער זאגט הריני נזיר שלושים ואחד יום, איז ער טאקע א נזיר פון איין און דרייסיג טעג, אבל אמר, אבער זאגט רב, טאמער איינער זאגט שלושים יום ויום אחד, ער זאגט נישט שלושים ואחד יום, ער לייגט צו נאך א ווארט, שלושים יום ויום אחד, דא זאגט מען ס'איז צוויי נזירות'ן, און ממילא נזיר שתיים, ער דארף זיך פירן צוויי מאל בנזירות דרייסיג טאג מיט נאך דרייסיג טאג, אזוי זאגט רב, זאגט די גמרא, רב סבר לה כרבי עקיבא, דדריש לישנא יתירא, רב האלט ווי רבי עקיבא, וואס רבי עקיבא האלט ווי מ'וועט שוין זעהן אז ווען א מענטש נוצט איבעריגע ווערטער דרש'נט מען עס מ'זאגט ער האט עפעס געמיינט דא, און פארדעם ווען א מענטש זאגט הריני נזיר שלושים יום ויום אחד היות וואס ער האט צוגעלייגט דא איבעריגע יום, ער האט נישט געזאגט שלושים ואחד יום ער האט געזאגט שלושים יום ויום אחד, האסט צוגעלייגט א ווארט, איז פשט דו ווילסט צוויי נזירות'ן פארדעם דארף ער זיך פירן צוויי מאל בנזירות, ווי איז דער רבי עקיבא? דתנן, ברענגט די גמרא א משנה אין בבא בתרא, די משנה זאגט דארט אז ווען איינער פארקויפט א הויז פאר א צווייטן, איז די משנה רעכנט דארט אויס וואס ווערט נכלל אינעם הויז וואס נישט, איז זאגט דארט די משנה אז ווען איינער פארקויפט א הויז, איז פארקויפט ער נישט לא את הבור ולא את הדות, ער פארקויפט נישט די גריבער פון די הויז, טאמער ס'איז דא דארט א גריב מיט וואסער אדער דות וואס איז א מער א באפעסטיגטע גריב, די חלק האט ער נישט פארקויפט, און אפילו אף על פי שכתב לו עומקא ורומא, אפילו ער שרייבט אריין אין די שטר מכירה אז איך פארקויף דיך אלע טיפע חלקים פון די הויז אלע הויעכע חלקים, זאגט מען נישט, ס'מיינט די גריבער, נאר ס'מיינט אז טאמער דו וועסט גראבן א נייע גריב איז די נייע גריב דיינס אבער די אלטע בלייבט צום מוכר. אבער, זאגט די משנה, וצריך ליקח לו דרך, פשט די מוכר ער בלייבט טאקע מיט די גריבן פון די הויז אבער ער האט נישט קיין וועג צוצוקומען צו די גריבן ווייל די לוקח האט געקויפט די גאנצע הויז, איז טאמער ער וויל צוקומען צו די גריב דארף ער גיין צום לוקח און צוריקקויפן פון אים א חלק א וועג ער זאל קענען צוקומען צו זיינע גריבער. דברי ר' עקיבא אזוי זאגט ר' עקיבא. וחכמים אומרים חכמים קריגן זיך, און זיי זאגן אינו צריך ליקח לו דרך, ער דארף זיך נישט אויסקלויבן א וועג פשט אז ער דארף נישט צוריק קויפן א וועג צו זיינע גריבער, ווייל דאס איז כלול אין דעם אז ער האט נישט פארקויפט די גריבער, פשט נישט נאר די גריבער האט ער נישט פארקויפט, נאר ער האט אויך נישט פארקויפט א וועג צוצוקומען צו די גריבער, ער קען אליין גיין צו די גריבער, ער דארף נישט גארנישט צוריק קויפן פון לוקח. אבער. ומודה רבי עקיבא בזמן שאמר לו חוץ מאלו שאינו צריך ליקח לו דרך, פשט וואס איז טאמער איינער פארקויפט א הויז פארן צווייטן, און ער זאגט איך פארקויף דיר די הויז, חוץ מאלו פשט חוץ פון די גריב, חוץ פון די בור ודות פארקויף איך דיר אלעס, איז פארוואס האסטו צוגעלייגט ווערטער, אפילו ווען דו זאגסט נישט חוץ מאלו, וואלט די גריב אויך געבליבן דיינס, איז אז דו האסט צוגעלייגט ווערטער, זאגט מען ס'מיינט עפעס, וואס מיינט עס? ס'מיינט אוודאי צו זאגן אז די וועג צוצוקומען צו די גריבער ווילסטו אויך האלטן פאר זיך, ווייל עפעס האסטו געמוזט מיינען. איז זעהן מיר דא אז ר' עקיבא טייטשט אריין אין יעדע ווארט אז עפעס מוז עס מיינען. איז רב האלט אויך כשיטת ר' עקיבא, און דערפאר זאגט טאקע רב אז ווען איינער זאגט הריני נזיר שלושים יום ויום אחד, האסט צוגעלייגט א ווארט דא, איז פשט דו ווילסט זיך אונטערנעמען צוויי מאל נזירות, דארפסט זיך פירן צוויי מאל בנזירות.